בעזרת השם יתברך מסכת סוטה דף לד, מיר הייבן אן דף לד עמוד א', די ערשטע שורה אויבן, וכיוון שנטבלו רגלי כהנים במים, איז אזוי, מען האלט מיר אינמיטן א ברייתא, וואס די ברייתא לייגט אראפ די מעשה וואס איז געווען דארט ווען אידן זענען אריבער די ירדן, זאגט די ברייתא, וכיוון שנטבלו רגלי כהנים במים, אזוי ווי מען האט נעכטן געזען די כהנים האבן געטראגן די ארון און זיי זענען געגאנגען אין פראנט פון כלל ישראל, איז ברגע וואס זייער פיס איז אריין אין די וואסער, חזרו המים לאחוריהם, האבן די וואסער אנגעהויבן צוריקצוציען, פשט אזוי, ביי קריעת ים סוף איז דאך די וואסער געווען א ים, ס'איז געווען שטייעדיגע וואסער, און ווען אידן זענען אריין האט זיך די וואסער געשפאלטן, דא ביי די ירדן, די ירדן איז געווען א טייך, און ממילא דא האט נישט אויסגעפעלט ס'זאל זיך שפאלטן, נאר ברגע וואס די כהנים האבן אריינגעלייגט די פיס, איז כאילו ס'האט זיך געשפאלטן, פשט, די וואסער האט אויפגעהערט צו פליסן, די וואסער וואס איז שוין אריבער איז ווייטער געגאנגען. די וואסער וואס איז נאך נישט אריבער האט זיך אפגעשטעלט און ס'האט אנגעהויבן ווערן אזוי העכער און העכער און העכער פשט אנשטאט ס'זאל ווייטער גיין איז עס געווארן העכער און העכער ס'איז געווארן אזא חומה שנאמר אזוי ווי שטייט אין פסוק וכבוא נושאי הארון עד הירדן וגומר ויעמדו המים היורדים מלמעלה קמו נד אחד אז די וואסער האט זיך אפגעשטעלט און ס'האט אנגעהויבן פארן אויף ארויף אנשטאט זאל ווייטער פארן האט עס געפארן אויף ארויף און ס'האט זיך אזוי אוועקגעשטעלט אזוי ווי א חומה, וכמה גובהן של מים, ווי הויעך איז די וואסער אנגעקומען, זאגט רבי יודא, שניים עשר מיל על שניים עשר מיל כנגד מחנה ישראל דברי רבי יודא, זאגט רבי יודא ס'איז ארויפגעפארן צוועלף מיל, וואס איז די חשבון פון צוועלף מיל, ווייל כלל ישראל, בשעת חניותן בשעת וואס מ'האט גערוהט, איז מחנה ישראל געווען לאנג צוועלף מיל און ברייט צוועלף מיל, ממילא רבי יודא האלט אז ווען מ'איז אריבערגעגאנגען דעם ירדן, איז נישט פשט מ'איז אריבער אין איין שורה, א שורה מענטשן, נאר גאנץ מחנה ישראל אזוי ווי שטייט און גייט צוועלף מיל אויף צוועלף מיל, איז אריבער געגאנגען דעם ירדן, איז פשט די לענגסטע שורה פון מענטשן וואס איז געווען דארט איז געווען לאנג צוועלף מיל, איז במילא ווי לאנג נעמט פאר צוועלף מיל מענטשן אריבער צו גיין א וואסער, לאמיר זאגן ס'נעמט פופצן מינוט, איז אין די פופצן מינוט איז די וואסער ארויף געפארן צוועלף מיל, ווייל אזוי שנעל ווי א מענטש גייט אזוי הויעך פארט ארויף די וואסער, אזוי האלט רבי יהודה. אמר לו רבי אלעזר ברבי שמעון, האט רבי אלעזר ברבי שמעון געפרעגט, לדבריך אדם קל או מים קלים, הווי אומר מים קלים, פשט וואס גייט שנעלער א וואסער צו א מענטש? אוודאי וואסער פליסט שנעלער ווי א מענטש, איז אויב אזוי זאגט רבי אלעזר ברבי שמעון אם כן באים מים ושוטפין אותן, פשט היות וואס וואסער גייט שנעלער פון א מענטש, און דו זאגסט דאך אז די וואסער איז נאר ארויף געפארן צוועלף מיל, און נאכדעם איז די וואסער צוריק אנגעהויבן צו פליסן, וואלט כלל ישראל פארפלייצט געווארן, ווייל ס'איז נישט מעגליך אז צוועלף מיל מענטשן זאלן אריבער גיין אזוי שנעל ווי וואסער געדויערט אנצוקומען צוועלף מיל הויעך, אלא נאר, און ממילא זאגט רבי אלעזר ברבי שמעון אנדערש, מלמד שהיו מים נגדשין ועולין כיפין על גבי כיפין, פשט די וואסער איז ארויף כוואליעס אויף כוואליעס, יותר משלוש מאות מיל, העכער פון דריי הונדערט מיל די וואסער איז אנגעקומען מורא'דיג הויעך, עד שראו אותן כל מלכי מזרח ומערב, ביז אלע קעניגן פון מזרח און מערב האבן דאס געזען, שנאמר, אזוי ווי שטייט אין פסוק אין יהושע ויהי כשמוע כל מלכי האמורי אשר בעבר הירדן ימה, וכל מלכי הכנעני אשר על הים את אשר הוביש ה' את מי הירדן מפני בני ישראל עד עברם, וימס לבבם, ולא היה בם עוד רוח מפני בני ישראל, זעהן מיר אז אלע פעלקער און אלע קעניגן זענען צוטרייסלט געווארן, פארוואס? ווייל זיי האבן געזעהן די וואסער, זיי האבן געזעהן ווי די וואסער פארט אזוי ארויף מורא'דיג הויעך, ברענגט די ברייתא אן ענדליכע ענין, ווי מען זעהט אויך אז די פעלקער זענען צוטרייסלט געווארן, ואף רחב הזונה אמרה לשלוחי יהושע זי האט אויך געזאגט פאר די שלוחים פון יהושע כי שמענו את אשר הוביש השם את מי ים סוף וגומר, וכתיב ונשמע וימס לבבנו ולא קמה עוד וגומר, זעהן מיר אז די פעלקער זענען אויך צוטרייסלט געווארן פון קריעת ים סוף, זאגט די ברייתא ווייטער, עודם בירדן אמר להם יהושע, בשעת וואס מ'איז געווען אינעם ירדן האט יהושע געזאגט פאר כלל ישראל, דעו על מה אתם עוברים את הירדן, וויסן זאלט עטץ פארוואס גייט עטץ אריבער די ירדן, על מנת שתורישו את יושבי הארץ מפניכם, כדי עטץ זאלטס מוריש זיין, עטץ זאלטס פארטרייבן און כורת זיין די אלע פעלקער וואס וואוינען אין כנען אין ארץ ישראל, שנאמר, אזוי ווי שטייט אין פסוק, משה רבינו האט אנגעזאגט פאר כלל ישראל, כי אתם עוברים את הירדן אל ארץ כנען, והורשתם את כל יושבי הארץ מפניכם, פשט עטס גייטס אריבער כדי צו פארטרייבן די גוים וואס וואוינען אין ארץ ישראל, און ממילא זאגט יהושע פאר כלל ישראל, אם אתם עושים כן, מוטב, טאמער עטס עטס טון אזוי איז גוט, ואם לאו, טאמער נישט, באים מים ושוטפין אותיכם, עט די וואסער קומען, און פארפלייצן אותיכם, וואס מיינט אותיכם, מאי אותיכם, אותי ואתכם, מיך צוזאמען מיט ענק, אונז עמיר אלע דערטראנקען ווערן, זאגט די ברייתא ווייטער, עודם בירדן אמר להם יהושע בשעת וואס מען איז געווען אין ירדן, האט יהושע געזאגט דארט פאר כלל ישראל, הרימו לכם איש אבן אחת על שכמו למספר שבטי ישראל, למען תהיה זאת אות בקרבכם כי ישאלון בניכם מחר לאמור, מה האבנים האלה לכם וגומר, סימן לבנים שעברו אבות את הירדן, פשט יהושע האט זיי באפוילן זיי זאלן אויפהייבן צוועלף שטיינער מען זאל נעמען צוועלף מענטשן איין מענטש פון יעדן שבט, און יעדער מענטש זאל אויפהייבן א שטיין, און דאס וועט זיין א סימן לבנים אז מען איז אריבער די ירדן בדרך נס, און ווי ס'איז מבואר דארט אין די פסוקים, אז ס'איז געווען צוויי מאל וואס מ'האט אויפגעהויבן שטיינער פשט קודם האט יהושע געהייסן אז מען זאל אויפהייבן צוועלף שטיינער, און מען זאל עס אראפלייגן ביי די פיס פון די כהנים, וואס די כהנים מ'האט דאך געשמועסט זיי זענען געשטאנען אינעם ירדן מיט די ארון, זיי האבן גורם געווען אז די ירדן זאל זיך שפאלטן, און שפעטער נאר נאך כלל ישראל איז אריבער זענען זיי ארויס, איז די ערשטע צוועלף שטיינער האט מען געלייגט לעבן די כהנים, שפעטער האט מען גענומען נאך צוועלף שטיינער וואס איז געווען שוין דארט ביי די פיס פון די כהנים, און מען האט דאס גענומען אריבער דעם ירדן ווי מען האט געזען אין די משנה און מען האט געבויט מיט דעם א מזבח, מען האט געשריבן אויף דעם די תורה, איז על כל פנים די פסוק וואס מען האט יעצט געזען, דאס רעדט זיך פון די ערשטע צוועלף שטיינער, איז זאגט די ברייתא ווייטער וועגן די צווייטע צוועלף שטיינער, עודם בירדן אמר להם יהושע שאו לכם מזה מתוך הירדן ממצב רגלי הכהנים, נעמטס צוועלף שטיינער וואס ליגט שוין דארט וואו די כהנים שטייען, הכין שתים עשרה אבנים, והעברתם אותם עמכם, דאס נעמטס מיט מיט ענק אריבער דעם ירדן, והנחתם אותם במלון אשר תלינו בו הלילה, און דאס וועט מען איבערלאזן אויף די פלאץ וואו מען וועט איבערנעכטיגן היינט נאכט, זאגט די ברייתא יכול בכל מלון ומלון, עסטו מיינען אז די שטיינער האט מען מיטגענומען איבעראל וואו מען איז געגאנגען איבעראל וואו מען האט איבערגענעכטיגט? זאגט די ברייתא ניין, תלמוד לומר אשר תלינו בו הלילה, פאר דעם שטייט אין פסוק אשר תלינו בו הלילה פשט מען האט איבערגעלאזט די שטיינער, דארט ווי מען האט איבערגענעכטיגט די ערשטע נאכט, וואס ווי מען האט געזען אין די משנה דאס איז געווען אין גלגל. זאגט די ברייתא ווייטער, אמר רבי יהודה, אבא חלפתא ורבי אליעזר בן מתיא וחנניה בן חכינאי עמדו על אותן אבנים, זיי זענען געשטאנען ביי די שטיינער, ושיערום כל אחת ואחת שקולה כארבעים סאה, און זיי האבן משער געווען אז יעדעס איינס וועגט פערציג סאה, אנדערע זאגן אז ס'איז גרויס געווען פֿערציק סאה, על כל פנים ריזיגע שטיינער יעדע שטיין איז געווען ממש ריזיג. וגמירי, זאגט די גמרא אונז האבן מיר במסורה, דטעונא דמדלי איניש לכתפיה תילתא דטעוניה הוה, אז א מענטש קען אויפהייבן אויף זיין אקסל א דריטל וויפיל ער קען טראגן אויף זיין אקסל, פשט א מענטש וואס הייבט אויף א זאך און ער לייגט עס ארויף אויף זיין אייגענע אקסל קען ער עס נישט אויפהייבן צו א שווערע זאך, ער קען אויפהייבן נישט צו שווער, אבער אז מען העלפט א מענטש ארויפלייגן א זאך אויף זיין אקסל, דעמאלטס קען ער אויפהייבן א זאך וואס איז צוויי דריטל שווערער פון דעם, פשט אליין קען מען נאר אויפהייבן א דריטל וויפיל מען קען שלעפן טאמער א צווייטער העלפט און ממילא אז די שטיינער זענען געווען אזוי מין ריזיג און דאס האבן די אידן דארט אליין געשלעפט אזוי ווי שטייט אין פסוק איין מענטש פון יעדן שבט האט אויפגעהויבן איין אזא שטיין איז פשט בעצם האבן זיי געהאט כח צו שלעפן אסאך מער פון דעם אליין אויפצוהייבן האבן זיי געהאט כח אויפצוהייבן א שטיין פון פֿערציק סאה אבער שלעפן האט יעדער איינער געקענט שלעפן הונדערט צוואַנציק סאה איז זעהן מיר די געוואלדיגע כח פון די מענטשן אין יענע צייטן פון די אידן אין יענע צייטן און ממילא זאגט די ברייתא מכאן אתה מחשב לאשכול, פון דא קען מען מאכן א חשבון וויפיל ס'האט געוואויגן די אשכולות די טרויבן וואס די מרגלים האבן געברענגט פון ארץ ישראל, וואס דארט ווי מ'וועט זעהן אַכט מענטשן צוזאמען האבן געשלעפט א אשכול, און אז מ'שמועסט זיך יעצט יעדע מענטש קען האלטן הונדערט צוואַנציק סאה איז צוזאמען דאס א קיימא לן פון נײַן הונדערט זעכציק סאה, אזוי גרויס איז געווען די אשכול דארט, שנאמר, אזוי ווי שטייט אין פסוק,

לויט אלע גירסאות שטייט דא א געדאפלטע לשון, נאר מה תלמוד לומר בשנים, בשני מוטות, נאר וואס דען? זעהט מען טאקע אז ס'איז נישט געווען מיט איין שטעקן נאר ס'איז געווען מיט צוויי שטעקענעס, און אמר רבי יצחק, רבי יצחק לייגט נאך צו, טורטני וטורטני דטורטני, פשט ס'איז געווען א לייסט און א לייסט אויף א לייסט, פשט די צוויי שטעקענעס איז נישט נאר געווען צוויי שטעקענעס, נאר אונטער די צוויי שטעקענעס איז געווען צוויי שטעקענעס וואס האבן געהאלטן די ערשטע צוויי שטעקענעס, וואס צוזאמען איז דאס פיר שטעקענעס וואס יעדע שטעקן האלט צוויי מענטשן, פשט צוזאמען איז א קיימא לן, אז אכט מרגלים צוזאמען האבן געשלעפט די טרויבן. יעצט ווי רש"י מערקט אן אז ר' יצחק האט נישט א ראיה פונעם פסוק אז אכט מענטשן האבן דאס געשלעפט, נאר ער אליין האט געמאכט די חשבון אז איין מענטש האט געשלעפט א רימון, איין מענטש האט געשלעפט א תאנה, יהושע און כלב האבן גארנישט געשלעפט, בלייבט איבער אכט מרגלים, איז די אכט מרגלים זיי האבן צוזאמען געשלעפט די טרויבן, און פאר דעם זאגט ער אז ס'איז נישט נאר געווען צוויי שטעקענעס נאר ס'איז געווען פיר שטעקענעס פשט אכט צוזאמען האבן דאס געשלעפט, הא כיצד, מאכט ער א חשבון, שמונה נשאו אשכול, אכט צוזאמען האבן געשלעפט דעם אשכול די טרויבן, און ווי רש"י איז אויך מצייר ווי אזוי ס'איז געווען, אז פיר מענטשן זענען געשטאנען מיט שטעקענעס, איינער אונטער די אשכול איינער פון פאר די אשכול פון די רעכטע זייט, איינער אונטער די אשכול איינער פאר די אשכול אויפן לינקע זייט, און שפעטער ווי אן עקס ווי אן עקס איז געשטאנען אונטער דעם נאך צוויי שטעקענעס, וואס דעם פון אלע פיר ווינקלעך האבן נאך פיר מרגלים געשלעפט, על כל פנים די אכט צוזאמען האבן געשלעפט דעם אשכול, אחד נשא רימון איינער האט געשלעפט א רימון, ואחד נשא תאנה און איינער האט געשלעפט א תאנה, און יהושע וכלב לא נשאו כלום, יהושע און כלב האבן גארנישט געשלעפט, פארוואס טאקע נישט? איז איבעית אימא משום דחשיבי, ס'דא וואס זאגן ווייל זיי איז געווען חשובע מילא ס'האט נישט געפאסט זיי זאלן שלעפן, ואיבעית אימא שלא היו באותה עצה, זיי זענען נישט געווען א חלק פון די עצת המרגלים, זיי האבן נישט געוואלט שלעפן די פירות פארוואס ווייל די מרגלים וואס האבן עס געשלעפט האבן געוואלט דערשרעקן כלל ישראל, און יהושע און כלב האבן דאס נישט געוואלט, און מילא האבן זיי נישט געוואלט האבן א חלק אין דעם, זיי האבן נישט געשלעפט קיין פירות. על כל פנים, האבן מיר געזען אין די ברייתא אז ר' יהודה און ר' אלעזר בר' שמעון האבן זיך געקריגט ווי הויעך איז די וואסער ארויף, רבי יהודה האט געזאגט די וואסער איז ארויף צוועלף מיל, און רבי אלעזר ברבי שמעון האט געזאגט ס'איז ארויף מער ווי דריי הונדערט מיל, זאגט די גמרא יעצט, פליגי בה, רב אמי ורבי יצחק נפחא ס'דא א מחלוקת אמוראים, וואס איז די מחלוקת תנאים וואס איז די מחלוקת צווישן רבי יהודה און רבי אלעזר ברבי שמעון, איז אזוי, חד אמר, איינער איז מסביר די מחלוקת אזוי, לדברי רבי יהודה כחנייתן עברו, לדברי רבי אלעזר ברבי שמעון בזה אחר זה עברו, פשט איין מאן דאמר איז מסביר די מחלוקת אזוי, לויט רבי יהודה, וואס רבי יהודה האלט די וואסער איז ארויף געפארן צוועלף מיל פארוואס? ווייל וויאזוי איז כלל ישראל אריבער די ירדן לויט רבי יהודה? כחנייתן אזוי ווי מען האט גערוהט, פשט אזוי ווי מען האט גערוהט איז כלל ישראל האט גערוהט אויף אן אופן אז די מחנה איז געווען ברייט צוועלף מיל אויף צוועלף מיל, איז די זעלבע זאך אזוי איז מען אריבער די ירדן, פשט די גאנצע לענג פון כלל ישראל געווען צוועלף מיל, און פארדעם איז די וואסער ארויף צוועלף מיל, מה שאין כן לויט רבי אלעזר ברבי שמעון, ר' אלעזר בר' שמעון האלט אז מ'איז נישט אריבער כחנייתן, נישט פשט אז כלל ישראל די גאנצע מחנה ישראל איז אזוי אריבער די ירדן, נאר מ'איז אריבער איין שורה מענטשן, און ממילא האט געדויערט זייער א לאנגע צייט אז כלל ישראל זאל אריבער גיין די ירדן, דערפאר איז די וואסער ארויף העכער און העכער און העכער, ביז ס'איז אנגעקומען איבער דרײַ הונדערט מיל. אזוי איז איין מאן דאמר מסביר דא די מחלוקת, וחד אמר, און די אנדערע מאן דאמר איז מסביר ניין, אז בין מר און בין מר כחנייתן עברו, פשט אפילו לויט רבי אלעזר ברבי שמעון רבי אלעזר ברבי שמעון איז אויך מודה אז מ'איז אריבער כחנייתן פשט כלל ישראל אזוי ווי שטייט און גייט צוועלף מיל אויף צוועלף מיל זענען אריבער געגאנגען דעם ירדן נאר וואס איז די מחלוקת דא מר סבר אדם קל און מר סבר מים קלים רבי יהודה האלט אז א מענטש גייט אזוי שנעל ווי וואסער און אנדערע מפרשים לייגן צו אז די וואסער איז געגאנגען אביסל שטאטער און ממילא אז א מענטש גייט אזוי שנעל ווי וואסער ווי לאנג געדויערט אז צוועלף מיל מענטשן זאלן אריבער גיין אזוי לאנג געדויערט אז וואסער זאל ארויפפארן צוועלף מיל מה שאין כן רבי אלעזר ברבי שמעון האלט אז וואסער גייט אסאך שנעלער און מילא אפילו טאקע ס'איז נאר אריבער צוועלף מיל מענטשן, די וואסער איז ארויף אסאך העכער ביז דרײַ הונדערט מיל. על כל פנים, זאגט יעצט די גמרא ווייטער, נאכדעם וואס מ'האט געזען דערמאנט אין די ברייתא די ענין פון די מרגלים, ברענגט די גמרא פסוקים וואס שטייט דארט ביי מרגלים, איז אזוי שטייט ביי די מרגלים, שלח לך אנשים, אמר ריש לקיש, האט ריש לקיש געזאגט שלח לך מדעתך, פשט, דער רבונו של עולם כביכול האט געזאגט פאר משה רבינו, קענסט שיקן מרגלים איך הייס דיך נישט, טו וואס דו ווילסט איך לאז דיך. און ריש לקיש ברענגט נאך א ראיה, ווייל וכי אדם זה בורר חלק רע לעצמו, פשט וואס די דרך פון א מענטש, א מענטש טוט נישט א זאך וואס איז שלעכט פאר אים, און דער רבונו של עולם האט אוודאי געוואוסט אז עס וועט ארויסקומען א שלעכטס פון די מעשה מרגלים, און ממילא קען נישט זיין אז דער רבונו של עולם האט געוואלט זאל אזוי געשען, נאר וואס דען, דער רבונו של עולם האט געגעבן רשות פאר משה רבינו דאס צו טון, און משה רבינו האט עס געטון מדעתו, והיינו דכתיב, און דאס איז טאקע וואס שטייט אין פסוק, אז משה רבינו זאגט פאר כלל ישראל, וייטב בעיני הדבר, אמר ריש לקיש דרש'ט ריש לקיש בעיני, ולא בעיניו של מקום, פאר מיר איז געפאלן די עצה זאגט משה רבינו, פאר מיך איז געפאלן צו שיקן מרגלים, אבער נישט בעיניו של מקום, פארן רבונו של עולם כביכול דאס נישט געפאלן, און ווי שטייט אין ספרי אז וואס פשט אז משה רבינו זאגט וייטב בעיני הדבר, ס'איז פאר אים יא געפאלן? נאר וואס דען איז די ספרי מסביר אז משה רבינו האט אוודאי נישט געוואלט שיקן מרגלים, נאר משה רבינו האט געהאלטן אז טאמער ער העט זאגן פאר כלל ישראל ס'גייט מיך נישט אן יא מ'קען שיקן מרגלים, איז דאס אליין עט גורם זיין אז כלל ישראל זאל נישט וועלן שיקן, אזוי ווי א מענטש וואס קויפט ביי א צווייטן א חפץ, און דער צווייטער זאגט אים, קענסטו עס בודק זיין, יא, עס גייט מיך נישט אן, ס'איז א גוטע זאך, איז דאס אליין ווייזט אז די חפץ איז א גוטע חפץ. און די זעלבע זאך, ווען משה רבינו זאגט וייטב בעיני הדבר, איז פשט משה רבינו האט געוואלט אז כלל ישראל זאל אויפהערן מיט די געדאנק, האט ער געזאגט ס'גייט מיך נישט אן, אבער סוף כל סוף למעשה זענען די מרגלים געשיקט געווארן, על כל פנים, שטייט דארט ווייטער שטייט אין פסוק,

זעהן מיר אז חפרו איז א לשון בושה, פשט, די מרגלים האבן געוואלט פארשעמען דא ארץ ישראל, זאגט די גמרא ווייטער, שטייט דארט ביי די מרגלים ואלה שמותם, למטה ראובן שמוע בן זכור, און שטייט דארט ווייטער אלע נעמען פון די מרגלים, זאגט די גמרא אמר ר' יצחק, דבר זה מסורת בידינו מאבותינו, אונז האבן מיר במסורה אז מרגלים על שם מעשיהם נקראו, אז די נעמען פון די מרגלים זענען געווען נעמען על שם מעשיהם פשט, ס'איז געווען מרומז אין זייער נעמען דאס אז זיי גייען זינדיגן, ואנו לא עלתה בידינו אלא אחד, און אונז האמער נאר איינע פון די רמזים, פשט פון אלע מרגלים קען מען נישט די רמז אבער איינע פון די נעמען פון די מרגלים האמער יא א רמז, אז וואס איינע פון די מרגלים האבן געהייסן סתור בן מיכאל, איז אין סתור בן מיכאל ליגט מרומז די מעשה וואס זיי האבן געטון, סתור שסתר מעשיו של הקדוש ברוך הוא, ער האט סותר געווען די ווערטער פון די אייבערשטער, די רבונו של עולם האט דאך געזאגט אויף ארץ ישראל אז ס'איז ארץ זבת חלב ודבש, וואס האבן די מרגלים געזאגט ארץ אוכלת יושביה, ער האט סותר געווען די ווערטער פון אייבערשטן, מיכאל שעשה עצמו מך, עצמו גייט ארויף כביכול אויפן רבונו של עולם, אז ער האט געמאכט כאילו מיכאל מך קל כאילו די רבונו של עולם חס ושלום איז שוואך קען נישט מנצח זיין די גיבורים פון ארץ ישראל, זאגט די גמרא ווייטער אמר רבי יוחנן אף אנו נאמר, אונז האמיר נאך א רמז אין איינע פון די נעמען פון די מרגלים, נחבי בן ופסי, וואס ליגט מרומז אין די נאמען נחבי, שהחביא דבריו של הקדוש ברוך הוא, ער האט באהאלטן די ווערטער פונעם אייבערשטן פשט ער האט נישט געזאגט די אמת וואס ער האט געזען אין ארץ ישראל און ופסי שפיסע על מדותיו של הקדוש ברוך הוא ער האט איבערגעהיפט אויף די מידות פון רבונו של עולם פשט ווייטער ער האט נישט געזאגט די אמת וואס טוט זיך אין ארץ ישראל און ער האט פארשעמט ארץ ישראל זאגט די גמרא ווייטער שטייט אין פסוק ביי די מרגלים ויעלו בנגב ויבא עד חברון איז לכאורה ויבאו מיבעי ליה וואס טייטש ויבאו אלע מרגלים זענען אנגעקומען וואס די ויבא א לשון יחיד נאר וואס דען אמר רבא, מלמד שפירש כלב מעצת מרגלים, פון דא לערנט מען ארויס אז כלב האט זיך אוועקגעטיילט פון די מרגלים, והלך ונשתטח על קברי אבות, און איז אליין געגאנגען צו חברון דאווענען ביי די אבות, אמר להן, ער האט דארט געזאגט אבותי, בקשו עלי רחמים שאנצל מעצת מרגלים, ער האט געדאווענט אז ער זאל ניצל ווערן פון די עצת מרגלים, איי וואס טוט זיך מיט יהושע פארוואס איז יהושע נישט געגאנגען מיט אים, זאגט די גמרא יהושע כבר ביקש משה עליו רחמים, משה רבינו האט שוין געדאווענט פאר אים שנאמר, ויקרא משה להושע בן נון יהושע, יהושע איז מרומז קה יושיעך מעצת מרגלים, פשט משה רבינו האט שוין געדאווענט אויף אים ער האט נישט געדארפט די תפילות, כלב האט געדארפט די תפילות, פארדעם איז ער אליין געגאנגען צו חברון. ברענגט רבא א ראיה אז ס'איז טאקע אזוי געווען, והיינו דכתיב, און דאס איז טאקע וואס שטייט אין פסוק, די פסוק זאגט ועבדי כלב עקב היתה רוח אחרת עמו וגומר, וואס שטייט דארט ווייטער אין פסוק, והביאותיו אל הארץ אשר בא שמה וזרעו יורשנה, אז זיינע קינדער עלן ירשנען דאס פלאץ ווי ער איז געגאנגען, פשט א פלאץ ווי ער איז געגאנגען אליין, יעצט די אייניקלעך פון כלב האבן געירשנט חברון, און ממילא זעהן מיר אז כלב איז אליין געגאנגען צו חברון. על כל פנים זאגט די גמרא ווייטער, שטייט דארט ווייטער אין פסוק, ושם אחימן ששי ותלמי, ילידי הענק, אז דארט אין ארץ ישראל דארט אין חברון איז געווען אחימן ששי ותלמי. וואס האבן זיי געהייסן אחימן ששי ותלמי? זאגט די גמרא, אחימן מיומן שבאחיו, און אחימן איז א לשון פון אח ימין, א גערעכטער, ער איז געווען דער שטערקסטער, די רעכטע זייט איז דאך שטערקער פון די לינקע זייט, ער איז געווען דער שטערקסטער פון אלע ברודערס. ששי, פארוואס האט ער געהייסן ששי? שמשים את הארץ כשחתות, ווייל ער האט געמאכט גריבער אין די ערד, ער איז געווען אזוי מין גרויס, ווי ער האט אראפגעלייגט א פיס איז געווארן א גריב, און ווי רש"י זאגט אז פשטות דאס איז מרומז אין די נאמען ששי, ששי איז א לשון שיש, אזוי ווי א באלקן פון שיש וואס ליגט אין די ערד לאט א סימן,

ששי בנה אלש, נאך א שטאט, תלמי בנה תלבוש, וואס איז דאס ילידי הענק, שמעניקין חמה בקומתן, פשט זיי זענען געווען אזוי הויעך, אז ס'האט אויסגעזען ווי זייער קאפ איז אין הימל, און כאילו די זון איז אן ענק פאר זיי, ענק איז א נאמען פון א צירונג וואס מ'טראגט אויפן האלז, אזוי מין הויעך זענען זיי געווען. על כל פנים שטייט ווייטער דארט אין פסוק, וחברון שבע שנים נבנתה, דער פסוק זאגט דארט ווייטער לפני צוען מצרים, איז משמע לכאורה אז חברון איז געבויט געווארן זיבן יאר פאר די שטאט צוען אין מצרים, איז אויף דעם שטעלט זיך די קשיא מאי נבנתה, וואס טייטש איז געבויט געווארן, אילימא נבנתה ממש, אז חברון די שטאט חברון איז אויפגעשטעלט געווארן זיבן יאר פאר צוען אין מצרים קען נישט זיין, פארוואס ווייל אפשר אדם בונה בית לבנו קטן קודם לבנו גדול, א מענטש בויט דען א שטוב פאר זיין יונגערע זון פאר די עלטערע זון? פשט, פאר וועם האט באלאנגט צוען? פאר מצרים, מצרים איז געווען א זון פון חם. פאר וועם באלאנגט חברון? פאר כנען, כנען איז אויך געווען א זון פון חם אבער א יונגערע זון, און ממילא איז אוודאי צוען געבויט געווארן פאר חברון. און די גמרא ברענגט א ראיה, דכתיב וואס שטייט אין פסוק ובני חם, כוש ומצרים וגומר, שטייט קודם מצרים און ערשט נאכדעם כנען, איי אויב אזוי וואס מיינט די פסוק וחברון שבע שנים נבנתה לפני צוען מצרים, אלא נאר שהיתה מבונה על אחד משבעה בצוען, פשט ס'איז געווען מיושב בפירות ס'האט געוואקסן דארט זיבן מאל מער פירות ווי אין צוען. יעצט אזוי, ואין לך טרשים בכל ארץ ישראל יותר מחברון, נישט געווען אין גאנץ ארץ ישראל א שטאט וואס איז געווען מער טרשים מער שטיינערדיג מער נישט ראוי איינצופלאנצן דארט זאכן ווי חברון, והא ראיה דקברי בה שכבי ווייל מ'האט דאך באגראבן אין חברון די טויטע פארוואס ווייל ס'איז געווען זייער א שטיינערדיגע פלאץ און ממילא איז נישט געווען קיין גוטע פלאץ איינצופלאנצן דארט פירות, איז פארדעם האט מען באגראבן דארט מענטשן, יעצט ואין לך מעולה בכל הארצות יותר מארץ מצרים, די בעסטע פירות פון איבעראל וואקסט אין מצרים, שנאמר, אזוי ווי שטייט אין פסוק כגן ה' בארץ מצרים, יעצט נאך מער, ואין לך מעולה בכל ארץ מצרים יותר מצוען, די בעסטע שטאט פון גאנץ מצרים איז געווען צוען דכתיב, אזוי ווי שטייט אין פסוק כי היו בצוען שריו, אז כלל ישראל האט געשיקט שלוחים, צו פרעה וואס פרעה האט געוואוינט אין צוען ווייל דאס איז געווען די בעסטע שטאט פון מצרים ואפילו הכי און אפילו אז צוען איז געווען די בעסטע שטאט פון מצרים און מצרים האט די בעסטע פירות אויפן וועלט און חברון איז די שוואכסטע פון ארץ ישראל פון דעסטוועגן חברון מבונה אחד משבעה בצוען איז אין חברון געוואקסן זיבן מאל אזויפיל פירות ווי אין צוען אזוי שיין אזוי שטארק איז געווען די כח פון ארץ ישראל איי פרעגט די גמרא וחברון טרשים הוה איז דען אזוי אז חברון איז געווען א פלאץ פון שטיינער וואס האט נישט געוואקסן דארט זאכן? והא כתיב שטייט אין פסוק ויהי מקץ ארבעים שנה ויאמר אבשלום אל המלך אלכה נא וגומר אז אבשלום האט דארט געזאגט פאר זיין טאטן אז ער וויל גיין צו חברון און דארט עט ער ברענגען די קרבנות וואס ער האט וואס ער האט זיך אונטער גענומען ואמר רב אויא ואיתימא רבה בר בר חנן שהלך להביא כבשים מחברון ער איז געגאנגען נעמען כבשים פון חברון ווייל דארט איז געווען די בעסטע כבשים ותניא, מען האט עס אויך געלערנט אין א ברייתא, איילים ממואב, כבשים מחברון, אז די בעסטע איילים זענען געווען פון מואב, און די בעסטע כבשים, די בעסטע ציגן, איז געווען פון חברון, איז זעהן מיר אז ס'איז יא געווען א גוטע פלאץ, ס'איז יא געווען דארט גוטע פירות, והא ראיה אז די כבשים דארט זענען געווען פעטע כבשים, זאגט די גמרא מינה פארקערט, פון דארט איז די ראיה אז ס'איז נישט געווען א פלאץ וואס איז געווען ראוי פאר פירות ווייל איידי דקלישא ארעא, היות וואס די ערד איז געווען אזוי ווייך, אזוי לייכט עבדה רעיא, האט געוואקסן דארט אזעלכע גראז וואס עס איז גוט פאר בהמות צו פאשען, ושמן קניינא, די בהמות טאקע זענען געווען פעט, אבער איינפלאנצן געהעריגע פירות דארט האט מען נישט געקענט, און אף על פי כן איז דאס געווען זיבן מאל בעסער ווי צוען אין מצרים.